מיר'ן היינט לערנען א שיחה ליקוטי שיחות חלק כג פרשה איז פרשת בלק די ערשטע שיחה אין פרשת בלק אין עטס עמוד 166 אין ליקוטי שיחות די וואך גלייכן מיר זיך אויס מיט ארץ ישראל אין די פרשיות אין ארץ ישראל איז די וואך פרשת בלק אין חוץ לארץ איז די וואך חוקת און בלק נעקסטע וואך וועט שוין זיין באלעמען פנחס. שיחה אין פרשת בלק אין חלק כג, זייער א געוואלדיגע געשמאקע שיחה. דער רבי וועט פרעגן צוויי שאלות אין אנהויב פון די שיחה, דער רבי וועט פרובירן עס צו ענטפערן אט אפפרעגן אז מען קען עס נישט ענטפערן, און דאן וועט דער רבי ברענגען צוויי אינטערעסאנטע זאכן, דער רבי וועט ברענגען איין זאך פון בעלי התוספות, און א צווייטע זאך פון ספר יראים, מ'וועט מסביר זיין וואס די בעלי התוספות האבן געמיינט, וואס האט זיי געקוועטשט, און וואס איז געווען זייער שאלה, וואס איז געווען זייער ענטפער, און מסביר זיין וואס דער ספר יראים האט געזאגט, לויט דעם וועט אראפפאלן די ביידע קשיות פון אנהייב שיחה, עס וועט ווערן אלס פשוט געשמאק און פארשטאנדיג, און אדרבה, ס'איז לכתחילה גארנישט קיין שאלה, און ס'איז געשמאק וואס די תורה נוצט אט די זאכן וואס די שאלה איז געווען לכתחילה. אות א', מ'האט שוין גערעדט פיל מאל וועגן די שמות הסדרות, דער רבי זאגט אז מ'האט שוין גערעדט אסאך מאל וועגן די שמות הסדרות אין ליקוטי שיחות חלק ה', דא א גאנצע אריכות וועגן די נעמען פון די פרשות, אז וויבאלד די נעמען זענען באשטימט געווארן על פי מנהג ישראל, די שמות פון די פרשות זענען דאך באשטימט געווארן לויט מנהג ישראל, און מנהג ישראל ווייסן מיר דאך אלעמאל איז תורה הוא, זענען זיי תורה'דיגע נעמען. יעדע זאך וואס ווערט גערופן א פרשה אין די תורה ווערט אנגערופן איז דאס א תורה'דיגער נאמען לפי זה שווער צו פארשטיין בפרשתנו זייער שווער צו פארשטיין אין אונזער פרשה די גמרא זאגט אין יומא אז א מענטש זאל נישט אנרופן זיין זון מיט א נאמען פון א רשע ס'איז נישט גוט אז מ'טאר נישט אנרופן א זון מיט א נאמען פון א רשע. און די און ברענגט אראפ דעם פסוק פון משלי, שם רשעים ירקב, א נאמען פון א רשע פון א רשע זאל ווערן פארפוילט, נישט ניצן דעם נאמען פאר פאר א קינד. און די גמרא איז ממשיך דלא מסקינן בשמייהו, מען ניצט נישט די נעמען. זאגט דער רבי לויט די גמרא וואס זי זאגט אז מען זאל נישט אנרופן א זון מיטן נאמען פון א רשע איז נישט גלאטיג, ווי האט מען קובע געווען צו אנרופן א סדרא בתורה מיטן נאמען בלק? ווי האט א נאמען געבן די תורה מיט א מיט א מיט א מיט דעם נאמען פון בלק די פרשה וואס ער איז געווען א רשע, ביז אז חזל זאגן דער מדרש תנחומא זאגט אז ער האט פיינט געהאט אידן יותר מכל שונאים, נאך א געוואלדיגע שווערע שאלה, ווי נעמט מען מ'גיט א פרשה אין תורה מיט נאמען בלק? מען קען נישט פארענטפערן אז עס איז נישטא קיין ברירה, לכאורה זאגט דער רבי מען קען נישט ענטפערן, עס איז נישטא קיין ברירה, ווייל שם הסדרה דארף זיין לויט התחלת הסדרה, יא? אלעמאל פירט זיך אין די סדרה'ס, בראשית ברא אלוקים, הייסט די פרשה בראשית, אזוי דא אויכעט, וויבאלד די פרשה הייבט זיך אן וועגן בלק, דארף ווערן די פרשה אנגערופן בלק, זאגט דער רבי ניין, ווארום אדרבה, לויט דעם ווערט אן עיקר'דיגע קשיא, די קשיא ווערט נאך אסאך שטארקער, פארוואס רופט מען נישט די סדרה מיטן ערשטן ווארט פון דער סדרה, וואס שטייט דא וירא בלק, האט געקענט שטיין וירא. די זעלבע זאך ווי מיר זעען אז ס'איז דא אין אנהייב חומש בראשית איז דא א סדרה וואס הייבט זיך אן וירא אליו השם, וואס ווערט אנגערופן וירא, האט דאך געקענט זיין ווערט אנגערופן וירא. ווערט דאך די עיקר'דיגע קשיא פארוואס רופט מען נישט די סדרה מיטן ערשטן ווארט פון דער סדרה, מען זאגט אז די סדרה דארף הייסן מיט דעם אנהייב פון די סדרה, שטייט דאך וירא, וירא בלק בן ציפור, על דרך וירא מיט א קמץ, אדער שטייט ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע, דאס איז דער ערשטער ווארט, וואלט דאך געווען זייער גוט ווען עס ווערט אנגערופן וירא, וואס פארוואס ווערט דאס אנגערופן בלק, און דער רבי זאגט און אזוי ווייטער, עס איז דא נאך אזעלכע פרשיות וואס זיי ווערן אנגערופן אויפן ערשטן ווארט פון די סדרה. איין שאלה, אויך דארף מען פארשטיין, דער נאמען פון א סדרה, דער לשון קודש'דיקער נאמען פון יעדער זאך, דער אלטער רבי אין שער היחוד והאמונה, וואס בהשגחה פרטית היינט איז דער טאג וואס מען ענדיגט אין שיעור פון תניא, איז היינט איז ו' תמוז ענדיגט מען שער היחוד והאמונה. דעם לעצטן האלבן פרק אין שער היחוד והאמונה, ווערט היינט געענדיגט. דער אלטער רבי זאגט אין שער היחוד והאמונה, יעדער זאך, יעדער נאמען וואס איז דא אין לשון קודש דארף עס ארויסגעבן דעם תוכן פון דעם גאנצן עניין. איך נעם און איך גיב א נאמען די פרשה בלק, דארף די גאנצע פרשה האבן עפעס א עניין, ארויסווייזן א עניין פון בלק. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע קשיא, וויבאלד אז דער אלטער רבי זאגט אז ס'גיט ארויס דעם תוכן פון די סדרה, ובנידון דידן איז גאר אינגאנצן נישט אזוי, רוב הסדרה איז בעניני ונבואות פון בלעם. ערשטנס איז דאס אין נבואות פון בלעם, און צווייטנס, און אויך בחשיבות בתוכנו, זענען לפשוטו של מקרא די ברכות וואס ער האט געבענטשט אידן. אז מען וויל א קוק טון און זען וואס איז די פרשת בלק, וואס איז דער עיקר דארטן, דער עיקר פון די גאנצע פרשה, איז די אלע ברכות וואס דער בלעם האט געגעבן די אידן, וועלכע זענען ברכות נעלות ביותר, נישט סתם ברכות, נאר זייער געהויבענע ברכות, און נאך מער, דאס איז כולל אויך זיין נבואה וועגן אחרית הימים. אזוי שטייט אין אונזער פרשה קלאר פאר ער איז אוועקגעגאנגען האט ער געזאגט בלק'ן איך גיי דיר זאגן וואס וועט זיין באחרית הימים וואס מיינט באחרית הימים ער וויל זען וואס דער רמבם זאגט אויף דעם בפרט ווי דער רמבם איז מאריך בספרו יד החזקה אין הלכות מלכים פרק יוד אלף איז דער רמבם מאריך און ער זאגט אז ניבא בשני המשיחים, אז ווען בלעם האט געזאגט די נבואה, האט ער געזאגט די נבואה אויף ביידע משיחים, במשיח הראשון שהוא דוד, במשיח האחרון וואס מיר ווארטן אויף אים יעדן מינוט, אז ער זאל נתגלה ווערן און אונז אויסלעזן פון דעם גלות. איז דאך עס געוואלדיגע זאכן דארטן, אויב אזוי ווערט דאך די שאלה, וואס האט די שייכות פון דעם נאמען בלק, ערשטנס ווי קען מען געבן אזא נאמען, א צווייטע שאלה איז, איז דאך אינגאנצן נישט, ברענגט נישט ארויס דעם ענין פון די פרשה, דער נאמען פון די פרשה דארף ארויסברענגען די פרשה. דער רבי איז ממשיך, וואס פאר א שייכות האבן די ברכות און נבואות צו בלק? וואס האט פיינט געהאט אידן און געוואלט זיי שלעכטס טון? דא רעדט מען וועגן די גרעסטע ברכות וואס ס'קען זיין, אז ער האט גערעדט וועגן דעם ענין פון אפילו פון משיח הראשון משיח האחרון, און עס איז דער נאמען פון די פרשה ווערט אנגערופן מיט איינעם וואס איז גאר א שונא פון אידן, היפך פון דעם ענין פון ברכה. ער איז דאך געווען מער נישט ווי א סיבה חיצונית וועלכע האט אריינגעבראכט בלעם'ען בכל זה. ער איז נאר דער וואס האט געברענגט בלעם'ען, צו וואס האט ער אים געברענגט? צו שעלטן די אידן. און ווי קענסטו געבן דעם נאמען פון די פרשה מיט דעם נאמען פון בלק? איז די קשיא זייער א פשוט'ע, די נאמען פון די פרשה דארף מבטא זיין דעם גאנצן תוכן פון די פרשה, דער תוכן איז דאך היפך פון בלק און איז דאך איינער וואס ער איז שונא ישראל, דער תוכן איז דאך די גרעסטע ברכות וואס עס קען זיין, ווי דער רבי האט גענוצט דעם לשון זענען ברכות נעלות ביותר וואס ער האט געבענטשט די אידן, מה טובו אוהליך מיט אלע ברכות וואס ער האט געגעבן, במילא איז נישט פארשטאנדיג, האבן מיר דא צוויי שאלות אין די שיחה, די ערשטע שאלה איז, ווי רופט מען א פרשה בכלל מיט נאמען פון א רשע און ווי ס'שטייט קלאר אין מדרש אז אז גאר דער גרעסטער שונא יותר מכל השונאים ווי דער מדרש תנחומא זאגט, צווייטע שאלה איז ווי גיבט זיך ארויס אינעם נאמען די גאנצע פרשה, אות ב' לכאורה קען מען פארענטפערן די ערשטע שאלה וואס ווי קען מען געבן א נאמען אויף א אויף א איינער וואס ער איז א וואס שטייט דאך אז מ'זאל נישט געבן קיין נאמען אויף א רשע, אז דאס איז על דרך ווי דער דין לגבי דעם איסור צו דערמאנען א שם עבודה זרה, לכאורה איז דאס די זעלבע זאך ווי מען טאר נישט דערמאנען א שם פון עבודה זרה, אזוי זאל מען נישט געבן א נאמען פון א רשע צו א קינד. ווי שטייט דער לשון? שטייט דער לשון אין פרשת משפטים, ושם אלוקים אחרים לא תזכירו וגומר. זאלט נישט מזכיר זיין שם אלוקים אחרים. אז כל עבודת כוכבים, דער רבי ברענגט אראפ א לשון פון די גמרא אין סנהדרין, כל עבודת כוכבים, הכתובה בתורה, מותר להזכיר שמה. די גמרא זאגט אז יעדער עבודה זרה וואס ווערט אנגערופן אין תורה שטייט עס שוין, מעג מען עס זאגן. ועל דרך זה איז בנידון דידן. זאגט דער רבי לכאורה האב איך א געשמאק ענטפער, אזוי ווי ביי עבודה זרה שטייט ושם אלוקים אחרים לא תזכירו. וואסערע עבודה זרה זאגט די גמרא מעג מען יא דערמאנען? עבודה זרה וואס שטייט אין די תורה מעג מען יא? די זעלבע זאך דא אויכעט, וויבאלד אז מען רעדט דאך וועגן א נאמען וואס איז וואס אז ס'איז בלק על דרך זה איז אויך דא אז דער איסור וואס די גמרא זאגט דלא מסקינן בשמייהו פון רשעים אז מען גיט נישט קיין נאמען פון א רשע איז נישט חל אויף א שם וואס איז כתוב בתורה וויבאלד עס שטייט אין די תורה ממילא איז נישט חל איז דערפאר איז פארשטאנדיק פארוואס מען האט געגעבן א נאמען די פרשה בלק אז עס שטייט אין די תורה פאלט אראפ דער איסור פון לא מסקינן בשמייהו מען דארף נאך אבער פארשטיין, איז לכאורה דאס גאנץ א געשמאקער ענטפער, אבער דער רבי זאגן, מען קען דאס נישט אננעמען אין פשוטו של מקרא, איז דאס נישט קיין ענטפער אויף די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט, ווי דער רבי גייט זאגן, מען דארף נאך אבער פארשטיין, ס'בלייבט שווער, דאס איז דאך נישט מער ווי שלילת האיסור, וואס איז דער וואס איז דער ענטפער? אז וויבאלד אז דער שם אלוקים אחרים לא תזכירו, אבער עס שטייט אין תורה, איז דאס שוין געווארן בטל און מען מעג עס יא דערמאנען, די זעלבע וויל דער רבי זאגן אז די זעלבע זאל זיין אויכעט, ביי א נאמען וויבאלד עס שטייט דערמאנט אין תורה מעג מען עס ניצן אויכעט זאגט דער רבי זייער געשמאק ס'איז דאך אבער נאר שלילת האיסור די תורה זאגט אז דו מעגסט עס דערמאנען אז ביי א שם רשע הכתוב בתורה איז נישטא דער איסור ס'איז אבער נישט קיין טעם לחיוב אויף צו באנוצן זיך מיט דעם נאמען זייער געשמאק אז דו ווילסט קענסטו עס ניצן ווייל ס'שטייט שוין אין תורה, אבער גיין לכתחילה דאס זאל שטיין אין תורה און ס'איז נישטא קיין ענין חיובי אז מען דארף דאס געבן א נאמען, בלייבט ווייטער דער רבינס שאלה פארוואס האט מען א נאמען געגעבן די פרשה מיטן נאמען בלק, און פארוואס האט מען אויסגעקליבן דווקא דעם נאמען פון א רשע וואס ער הייסט בלק. נאך שווערער. נאך שווערער איז צו פארשטיין דער רבי זאגט אז די שאלה ווערט נאך שווערער לויט דער דעה פון די בעלי התוספות וואס פרעגן אויפן פסוק די בעלי התוספות פרעגן אויף א פסוק אין פרשת בשלח שטייט אין פרשת בשלח דבר אל בני ישראל ויחנו לפני בעל צפון דער אייבערשטער זאגט משה רבינו אז די אידן זאלן זאלן זאלן זיך אפשטעלן זאלן מאכן א חניה זאלן זיי מאכן וואו לפני בעל צפון פרעגן די בעלי התוספות א שווערע שאלה היאך אמר לו שיחנו על הים די לשון פון די בעלי התוספות היאך אמר לו שיחנו על הים לפני בעל צפון והא אמרינן שטייט דאך קלאר די גמרא זאגט אין סנהדרין אסור לאדם לומר לחברו המתן לי בצד עבודה זרה פלונית דער אייבערשטער זאגט משה רבינו אז אידן זאלן רוען לעבן בעל צפון בעל צפון איז דאך עבודה זרה פון די מצרים ווערט דאך די שאלה מ'טאר דאך נישט אסור לאדם לומר לחברו המתן לי בצד עבודה זרה פלונית און זיי פארענטפערן בעלי התוספות פארענטפערן אז דער איסור איז דווקא לאדם א מענטש האט א איסור אז ער טאר נישט זאגן א צווייטן מענטשן, ווארט מיר איך וויל זיך טרעפן מיט דיר, וואו וועלן מיר זיך טרעפן, לעבן די און די עבודה זרה, איז א מענטש טאר עס נישט זאגן, אזוי ענטפערט דער לשון פון די בעלי תוספות, דער איסור איז דווקא לאדם אבער נישט לקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער מעג יא.

וואס וואס איז בכלל די שאלה פון בעלי תוספות שטייט דאך אז מ'מעג און וואס איז די שאלה וואס איז די שאלה היאך אמר לו איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג שטייט דאך קלאר אין די גמרא ווי געזאגט פריער אז א זאך וואס א זאך וואס שטייט אין די תורה מעג מען יא דערמאנען און אפילו א מענטש מעג עס דערמאנען נישט נאר דער אויבערשטער און זיי ענטפערן אז נאר דער אויבערשטער מעג זאגט דער רבי מ'וויל דאך א שאלה וואס וויל דא די בעלי התוספות מוז מען מחלק זיין און זאגן מ'מוז מאכן דא א חילוק אז לויט די בעלי התוספות איז דאס וואס מותר להזכיר שם עבודה זרה הכתוב בתורה איז דאס דווקא ווען דאס איז סתם א הזכרה אן א צורך חשיבות וואס מיינט דאס אט דער רבי זאגט אז די בעלי התוספות וועגן וואס זיי רעדן זיי רעדן וועגן אז ס'מותר צו דערמאנען עבודה זרה פון תורה איז א מענטש מעג עס אויך זאגן איז נאר ווען מען דערמאנט עס סתם אזוי איך דערמאן דעם ענין פון עבודה זרה אבער נישט אויף אן ענין פון חשיבות אבער הזכרה לצורך ווי המתן לי בצד עבודה זרה פלונית וואס דערמיט איז נותן בו ממשות מיט דעם וואס ער זאגט אים ווארט מיר לעבן די עבודה זרה גיט ער א ממשות אין די עבודה זרה איז אסור אפילו ביי אן עבודה זרה הכתובה בתורה איז אפילו ביי עבודה זרה וואס שטייט אין תורה לאמיר זאגן בעל צפון טאר מען נישט זאגן יענעם ווארט מיר לעבן בעל צפון ווארט מיר לעבן די עבודה זרה פארוואס ווייל יעמאלט מאכט ער א חשיבות אין דעם ער גיט עס א ממשות און ער מאכט דעם א חשיבות לויט דעם ווי דער רבי טייטשט אויס וואס די בעלי תוספות פרעגן איז זייער געשמאק פארשטאנדיק די קשיא פון די בעלי תוספות איז געווען ווי קען דער אויבערשטער זאגן אז ער זאל רוען לעבן בעל צפון ס'ווערט דאך יעמאלט א חשובע פלאץ לכאורה טאר מען דאס דאך נישט זאגן און זיי ענטפערן אז א מענטש טאר נישט, אבער דער אויבערשטער מעג יא. ועל פי זה, אבער לויט ווי דער רבי האט מסביר געווען וואס האט געקוועטשט די בעלי התוספות, און וואס זיי ענטפערן, ועל פי זה איז קשה יותר ווערט נאך שווערער אונזער קשיא, ווי האט מען קובע געווען דעם נאמען בלק אלס א שם פון א סדרה בתורה, וואס דאס איז דאך געוויס אן ענין של חשיבות, בפרט אז דורך דעם ווערט דער נאמען פאראייביגט תורה איז נצחית, יעדן מאל ווען מען פרעגט א קינד וואס פאר א פרשה איז די וואך, פרשת בלק, וואס לערנט מען די וואך, פרשת בלק, וואו זעט מען די ברכות פון פון בלעמען, פרשת בלק, איז ער געווארן א געוואלדיגע זאך, דאך יא געווארן א ענין פון חשיבות, די שאלה ווערט נאך שטארקער, ווי קען מען געבן א נאמען א פרשה אויף דעם נאמען פון בלק בלייבן מיר ווייטער מיט די צוויי שאלות ווי קען מען געבן די פרשה דעם נאמען פון בלק שטייט דאך אז שם רשעים ירקב אז מען זאל נישט געבן דעם נאמען די צווייטע שאלה איז געווען ס'איז דאך דער היפך דער נאמען פון די פרשה דארף ארויס געבן דעם תוכן פון די פרשה דאס איז גאר דער היפך בלק איז דער גרעסטער שונא פון אידן און ער ברענגט בלעמען צו שעלטן און דער עיקר פרשה וואס מען זעט איז דער ריעם פון דווקא די ברכות וואס האט געגעבן ברכות נעלות ביותר אות ג' דער רבי נעמט צו פארענטפערן די שאלות וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין דעם תירוץ הנ"ל פון די בעלי התוספות ווי געזאגט אין די שיחה דער רבי וועט אונז געבן צו פארשטיין וואס די בעלי התוספות האבן געקומען מיט זייער ענטפער דער רבי האט אמאל א שווערע שאלה אויף דעם לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די גאנצע ענין וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין דער תירוץ הנ"ל פון די בעלי התוספות אז דער איסור להזכיר שם עבודה זרה איז דווקא לאדם אבל לא להקדוש ברוך הוא דאס איז די בעלי התוספות ענטפער א מענטש טאר נישט דערמאנען עבודה זרה ווי דער רבי האט עס מסביר געווען אין א אופן פון המתן לי לעבן די עבודה זרה און דער אייבישטער מעג יא זאגט דער רבי עס איז זייער תמוה ווייל דער טעם האיסור איז כנזכר לעיל וואס איז דער טעם איסור א מטאר נישט זאגן אז איך ווארט דיר אפ לעבן יענע לעבן יענע עבודה זרה כדי נישט אריינצוגעבן דערמיט א ממשות אין דער עבודה זרה אז איך זאג אים ווארט און לעבן יענע עבודה זרה, מאך איך עס א ממשות, איך מאך עס א מציאות. איז וואס איז דער חילוק צו דאס איז דורך א בשר ודם אדער דורך הקדוש ברוך הוא? מ'פארשטייט אינגאנצן נישט דעם ענטפער פון די בעלי התוספות. א מענטש טאר עס נישט זאגן און דער אייבישטער מעג יא. לכאורה דארף זיין פונקט פארקערט. א מענטש וואס ער זאגט, מילא א מענטש האט געזאגט, אז דער אייבישטער זאגט, מאכט דאך עס נאך די חשיבות אסאך גרעסער. איז וואס דער ענטפער פון בעלי התוספות דער רבי האט אונטערגעשטראכן ואדרבה דיבורו של הקדוש ברוך הוא גיט אריין לכאורה מער תוקף ווי דיבורו של אדם דיבורו של אדם קען זיין אמאל עס איז גארנישט דיבורו של הקדוש ברוך הוא שטייט קלאר די גמרא עס שטייט אין מדרש שטייט אין בראשית רבה אין פרק מ"ד אז דיבורו של הקדוש ברוך הוא חשוב מעשה ווערט די שאלה וואס האבן בעלי תוספות געענטפערט דא אז דער אייבישטער מעג יא בהשקפה ראשונה קען אויסזען בהשקפה ראשונה דער רבי זאגט וואס די בעלי התוספות מיינען צו ענטפערן אז כוונת בעלי התוספות איז אז לגבי הקדוש ברוך הוא איז נישט שייך קיין איסור און די בעלי התוספות ברענגען די דוגמא פון דעם אז הקדוש ברוך הוא יושב ודון את כל העולם אפילו בשבת כו' אף על פי שלישראל אסור לכאורה האט מען געקענט ענטפערן אז די בעלי התוספות זאגן זייער א פשוטע זאך וואס מיינט אז דער אייבישטער מעג יא און א אדם טאר נישט לכאורה אז דער אייבישטער זאגט דאס ווערט דאך שטארקער דער ענטפער זייער פשוט דער איסור וואס איז דא איז נישט אויף דעם אייבערשטן פארוואס ווייל ביי דעם אייבערשטן איז נישט דא קיין איסור און זיי ברענגען א דוגמא אויף דעם זיי ברענגען א דוגמא אז הקדוש ברוך הוא איז יושב ודן דער אייבישטער איז משפט די וועלט יעדן טאג אפילו בשבת און זיי לייגן צו אז א איד טאר דאך נישט משפטן אבער די א בית דין טאר נישט משפטן אין אין שבת איז ממילא דערפאר מעג דער אייבישטער יא זאגן האט מען געקענט לכאורה דאס ענטפערן דער רבי וואס אין גאנצן נישט עס לייגט זיך אין גאנצן נישט אין שכל דער ענטפער פארוואס אבער עס איז לגמרי נישט גלאטיג ווארום חזל זאגן דאך קלאר אין מדרש אין שמות רבה אויף דעם פסוק אין תהילים סוף תהילים וואס מ'זאגט יעדן טאג אין הללוקה'ס אויף דעם פסוק מגיד דבריו ליעקב וגומר וואס איז דער לשון פון דעם פון דעם שמות רבה מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות ולשמור. וואס דער אייבישטער טוט, הייסט ער די אידן טון. לכאורה ווי קען זיין אז דער אייבישטער זאגט אז מען טאר נישט מזכיר זיין א שם, וואס מען וועט טרעפן ביי די און די עבודה זרה, און דא זאגט דער אייבישטער משה רבינו, זאג זיי ויחנו לפני בעל צפון. מוז מען זאגן דעם פשט אין תירוץ התוספות אז לגבי דעם אויבערשטן קען מען נישט זאגן אז דאס איז ווייל ס'איז נישטא קיין איסור לגבי דעם אויבערשטן ניין דער רבי מחדש א חידוש נפלא וואס די בעלי התוספות האבן געמיינט מוז מען זאגן איך מוז קומען צו א מסקנא דעם פשט אין תירוץ התוספות אז לגבי דעם אויבערשטן איז נישט שייך דער טעם האיסור ס'דא א טעם פארוואס איך טאר עס נישט זאגן דער טעם איז ווייל איך מאך עס חשיבות מה שאין כן ווען דער אייבישטער זאגט עס גיט עס זיי נישט קיין חשיבות דערפאר מעג מען עס זאגן דערפאר שטייט אין תורה ויחנו לפני בעל צפון לויט ווי דער רבי וועט דאס מסביר זיין שפעטער אין פרטים און פרטי פרטים מיר קומען צו פארשטיין אז מיט דעם וואס מיר דערמאנען דעם ענין פון בלק מ'גיט דעם נאמען פון די פרשה איז אויך נישט קיין וואס מ'מאכט אים וויכטיג און מען נעמט א שם רשע און מ'גיט עס א נאמען פון א פרשה ווי דער רבי וועט מסביר זיין פשוט געשמאק כפתור ופרח יעדער ווארט ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען, פאלט אראפ די אלע שאלות. און זאג נאך איינמאל, מוז מען זאגן דעם פשט אין תירוץ התוספות, אז לגבי דעם אויבערשטן איז נישט שייך דער טעם, דער רבי האט אונטערגעשטראכן דעם ווארט טעם, דער טעם האיסור איז נישט שייך פון הזכרת שם עבודה זרה. דער רבי זאגט, דו ווילסט וויסן וועגן דעם וואס דער מדרש רבה שרייבט וועגן אז הקדוש ברוך הוא יושב ודן את כל העולם אפילו בשבת, ווי ס'שטייט דער לשון מיט דער מיט דער לשון פון די פון די בעלי התוספות זאגט דער רבי זאלסט קוקן אין שמות רבה וועגן איסור שבת ווי קען זיין אז דער אייבישטער איז יא דן די וועלט בשבת עס איז נישט נוגע דא צו די שיחה אויך דא ווי דערמאנט פריער דעם לשון אז מען קען עס נישט ניצן ווייל מגיד דבריו ליעקב טייטשט נו דער מדרש שטייט נישט מגיד דברים נאר מגיד דבריו ליעקב זיינע זאכן וואס ער טוט הייסט ער די אידן טאן אות ד' קען מען דאס מסביר זיין וואס דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד אויף מסביר זיין וואס די בעלי התוספות האבן געמיינט האבן געמיינט צו זאגן אז דער טעם פון דעם איסור איז נישטא ביי דעם אייבערשטן דער איסור ביי אונז איז ווייל מיר מאכן עס פאר א מציאות יעצט זאל דער רבי אריינגיין אין אות ד' און מסביר זיין אויכעט לויט דעם ספר יראים וועט ווערן פארשטאנדיק די גאנצע רגע אויכעט א חידוש וואס דער יראים האט געמיינט קען מען דאס מסביר זיין לויט דעם וואס דער יראים איז מסביר דעם טעם פארוואס עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמו, מיר האבן געלערנט פריער אז עבודת כוכבים וואס ס'ווערט דערמאנט זייער נאמען, דער לשון גמרא איז דער לשון גמרא איז סנהדרין, כל כל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמו, וואס מיינט דאס? דער יראים איז מסביר.

במילא איז נישט דא קיין טעם פארוואס מ'זאל נישט טארן דערמאנען איר נאמען. האלט אראפ, ס'איז נישט דא קיין טעם. וויבאלד אז די תורה האט עס דערמאנט האט עס מבטל געווען, דערפאר מעג מען עס דערמאנען. פארשטייט זיך אז מ'טאר נישט זאגן המתן לי במקום עבודה זרה פלונית, ער מאכט עס וויכטיג, אבער ווען די תורה דערמאנט עבודה זרה מעגסטו עס דערמאנען. לערנען דעם טעם בפשטות איז אבער נישט פארשטאנדיג. דער רבי זאגט אז דער טעם וואס דער יראים גיט איז לכאורה נישט פארשטאנדיג, און דער רבי וועט מחדש זיין וואס דער יראים האט דא געמיינט וואס ער האט דא געזאגט. דער רבי פרעגט די שאלה בפשטות איז נישט פארשטאנדיג אבער מנלן פון וואנען איז די הוכחה אז ווייל התורה הזכירה איז עס אוודאי אז נתבטלה ווי קען עס זיין וואס מיינט עס וואס מיינט עס אז וויבאלד די תורה איז מזכיר די עבודה זרה ווערט עס בטל נאך מער די שאלה ווערט נאך שווערער מען געפינט געוויסע עבודה זרה וואס ווערן דערמאנט אין תורה און זיינען נישט נתבטל געווארן דער רבי זאגט דער שו"ת פון חוות יאיר פרעגט די שאלה איך פארשטיי נישט וואס זאגט דער יראים נאך אמאל דעם לשון זיינער כיון שהתורה הזכירה ודאי נתבטלה רבונו של עולם מ'זעט דאך אז נישט אזוי מ'געפינט א זאך וואס איז דערמאנט דער רבי גיט א דוגמה לדוגמה די עבודה זרה פון בעל פעור וואס ווערט דערמאנט בפרשתנו, אין אונזער פרשה פרק כ"ה פסוק ג' ווערט דאס דערמאנט אין פסוק ה', ווערט דערמאנט דארטן וועגן דעם ענין פון בעל פעור, און אף על פי כן איז זי נישט נתבטל געווארן. לדוגמא די עבודה זרה פון בעל פעור וואס ווערט דערמאנט בפרשתנו, און אף על פי כן איז זי נישט נתבטל געווארן. וואס זאגט מיר דער יראים, אז מיט דעם וואס איז דערמאנט, פארוואס מעג מען דערמאנען עבודה זרה וואס עס שטייט שוין אין תורה, ווייל די תורה האט עס מבטל געווען, וואו איז דאס בטל געווארן? ויש לומר מוז מען זאגן עפעס אנדערש דעם פשט אין דעם יראים וואס ער זאגט אז דער פשט אין יראים איז אז די עבודה זרה ודאי נתבטלה מיינט דאס וואס ביי דעם איד דער איד וואס ער גייט דערמאנען די עבודה זרה מיט דעם וואס שטייט אין תורה איז אפילו אז ער דערמאנט דאס דערמאנט דאס אין א וועג אויף ביטל דאס איז דער חידוש פון דעם יראים וואס יעדער איד איז דאך רצונו האמיתי מקיים זיין כל ציוויי התורה וואס דערמאנט איר, דער איד וואס דערמאנט אט די עבודה זרה, דערמאנט ער עס אין א אופן אויף א ענין פון ביטול. מילא פאלט דאך אפ די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט, וואס מיינט דער יראים לכאורה מ'זעט דאך אז בעל פעור איז נישט בטל געווארן, ווען א איד דערמאנט דעם ענין פון בעל פעור אפילו אז ער איז געבליבן, וויבאלד אז ער ווערט דערמאנט אין תורה, איז ביי אים ווייזט ער עס אויף א ענין פון ביטול און נישט קיין ענין פון חשיבות. און דער רבי גייט עס מסביר זיין אין געשמאקע פרטי'דיגע ווערטער וואס דאס מיינט. דער רבי ברענגט אראפ אויכעט, דער רבי האט דאך געזאגט אז יעדער איד איז דאך רצונו האמיתי צו מקיים זיין כל ציוויי התורה, ממילא איז ווען ער דערמאנט עבודה זרה וואס שטייט אין תורה דערמאנט ער עס אויף ענין פון ביטול, ברענגט דער רבי די באוואוסטן הלכה אין הלכות גירושין, אין רמב"ם הלכות גירושין סוף פרק ב', אז א גט דארף דאך זיין דווקא מרצונו, וואס שטייט כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ער האט דאך נישט געגעבן דעם גט ווייל ער וויל, ער האט געגעבן דעם גט ווייל ער האט מורא פאר דעם שטעקן. חסידות איז מסביר דער רבי מסביר געווען זייער אסאך מאל אז א איד וויל מקיים זיין די תורה ער וויל געבן א גט אבער דער יצר הרע לאזט אים נישט ממילא דורך דעם וואס מיר זענען כופה גייט אוועק דער יצר הרע ווערט נתגלה צוריק זיין רצון אז ער וויל טאקע יא טון וואס די תורה זאגט און דער רבי גייט עס מסביר זיין כשם ווי דאס וואס תורה דערמאנט עניני ושמות עבודה זרה איז דאך דאס אויף צו ארויסברענגען אז זיי זענען אפס והבל ואין בו מועיל דער רבי וועט מסביר זיין יעצט קלאר וואס האט וואס האט געזאגט דעם יסוד אז א זאך וואס איז געשריבן געווארן אין תורה און א איד דערמאנט עס דערמאנט ער עס אין אן אופן פון ביטול וואו זעט מען עס דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק כשם ווי די תורה וואס זי דערמאנט ענינים און נעמען פון עבודה זרה איז דאס אויף צו ארויסברענגען אז זיי זענען אפס והבל ואין בם מועיל וממש ווי דער לשון איז אין ירמיהו הנביא אז זיי האבן גארניש דערפאר דערמאנט עס די תורה זייער פאלשקייט, די תורה דערמאנט אז זיי זענען פאלש, און דער טעות פון די וואס האבן געדינט די עבודה זרה, אויף דעם ברענגט דאס די תורה. איז ממילא ווען א איד דערמאנט עס, דערמאנט ער עס אויף דעם זעלבן אופן. ארויסברענגען ווי די עבודה זרה האט נישט געהאלפן די וואס האבן איר געדינט, על דרך ווי ס'שטייט געשריבן אין פרשת חוקת, וועלכע איז די פרשה פון היינטיגע וואך אין אין חוץ לארץ ווי שטייט דארטן אבדת עם כמוש וואס דער פאלק וואס האט געדינט דער עבודה זרה כמוש איז אבדת אז ס'איז גאר נישט ווערט די גאנצע עבודה זרה אדער אז דאס וואס אידן האבן געדינט עבודה זרה האט געבראכט אויף זיי אן עונש דערפאר דערציילט מען עס אז האבן געטון געדינט אויף א זאך וואס איז א פאלשקייט און ס'איז א טעות און ס'האט אין זיך גאר נישט אפס והבל ווי דערציילט בסוף פרשתנו, אין היינטיגע פרשה, אין אונזער פרשה, אין פרק כ"ה פסוק ג', וואס שטייט דארטן? ווי דערציילט בסוף פרשתנו, אז ויצמד ישראל לבעל פעור, האט געבראכט א מגפה אויף אידן, וכיוצא בזה. זעען מיר אז די נקודה וואס די תורה ברענגט עבודה זרה, ברענגט עס דעם נאמען פון עבודה זרה צו ווייזן אז עס איז גארנישט און אז אלע וואס האבן געדינט זינען זיי עס בטעות און פאלשקייט און אז חס ושלום א איד טוט דאס קומט ארויס אויף דעם ענין פון א מגיפה וואס זעען מיר פון דעם קומט אויס אז די הזכרת שם עבודה זרה בתורה ברענגט היפך וביטול החשיבות פון דער עבודה זרה. מיט דעם וואס די תורה ברענגט עס יא, ווערט א היפך פון די עבודה זרה. אדרבה, דאס איז מדגיש דעם שקר של העבודה זרה. ממילא לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק איז על דרך זה ביי א אידן, ווען ער דערמאנט א שם עבודה זרה הכתוב בתורה, איז דאס בהתוכן ווי ס'איז כתוב בתורה. ווען א איד רעדט וועגן עבודה זרה וואס עס שטייט אין תורה, ווי דערמאנט ער עס? פונקט ווי די תורה דערמאנט עס, די תורה דערמאנט עס אויף דאס מבטל זיין און זאגן די פאלשקייט און די שטות און דער שקר און דער טעות וואס איז דא אין דעם, ווען א איד דערמאנט עס דערמאנט ער עס אויכעט אויף דעם אופן, צו היפך החשיבות און היפך פון ממשות פון דער עבודה זרה. אז עבודה זרה וואס תורה האט שוין קלאר ארויסגעבראכט אז אין בה ממש, מעג א איד עס דערמאנען יעצט, ווייל ס'איז נתבטלה. יעצט איז פארשטאנדיק וואס דער יראים טייטשט, אז דורך דעם וואס ס'שטייט אין תורה איז נתבטלה. דער לשון פון דעם יראים איז געווען, עבודת כוכבים הכתובה בתורה שטייט אין גמרא, אין סנהדרין, מותר להזכיר שמה, זאגט דער יראים, כיוון שהתורה הזכירה, וודאי נתבטלה. די תורה דערמאנט עס אויף צו מבטל זיין, און א איד דערמאנט עס איז דאס אויכעט אויף צו מבטל זיין.

מאכט פון דעם לצנות ער איז מבטל ער זאגט דיין גאט איז גאר נישט ווערט מאכט ער אין א אין א אין א וויץ אין א לצנות זאגט ער דיין גאט וועט דיר העלפן במילא איז פארשטאנדיג וואס שטייט וודאי נתבטלה די זעלבע זאך וואס ביים אויבערשטן ווען ער שרייבט עס אריין אין תורה אויף צו מבטל זיין ווען א איד זאגט עס איז אויכעט אויף צו מבטל זיין א אנדער סארט געשמאק אין דעם יראים וואס דער יראים מיינט במילא ווי דער יראים איז ממשיך דער רבי ניצט אויס דעם לשון וואס דער יראים איז ממשיך, עס וועט זיין פארשטאנדיק לויט ווי דער רבי האט איינגעטייטשט וואס דער יראים מיינט, וואס זאגט דער יראים ווייטער זיין לשון, מאותו טעם שהתורה מזכרת אותה, צוליב דעם טעם וואס די תורה דערמאנט אים, אויף ארויסצוברענגען אז זי איז אפס, אנו רשאים להזכירה, זייער געשמאק. ויש לומר אז דאס איז על דרך ומעין דעם דין דאס איז זייער ענדליך צו דעם דין אראפגעברענגט אין גמרא אין סנהדרין און אויכעט אין טור שולחן ערוך ווי דערמאנט פריער אין דעם לבוש וואס ער ברענגט אראפ פריער וואס איז דאס אז מותר להתלוצץ בעבודה זרה שטייט א קלארע לשון מותר להתלוצץ בעבודה זרה ווייל די הזכרת שם עבודה זרה אין דעם אופן ברענגט היפך החשיבות לעבודה זרה בדרך כלל לצנות איז אסור די תורה זאגט מוט אלעס לויט עס וואו די זאגן פארוואס זייער פארשטאנדיק ווייל איך מיט דעם וואס איך זאג מיט לויט עס מיט דער זאג בין איך אויס מבטל ברענגט אייפער חשוב עס לאווי די זאג פארקערט דער מיט איז מען מבאזע דער ווי די זאג וועג מען מאכן לצנות פון אווי די זאג אין אות ה' וועט מען צוריק קומען צו פארשטיין, וואס די בעל התוספות זאגן אז דער טעם האיסור אין הזכרת עבודה זרה איז נישט חל אויפן אייבערשטן, וואס לכאורה האט מען דאך געפרעגט אז ס'דאך פונקט פארקערט, אז דעם אייבערשטנ'ס א דיבור איז דאך נאך מער חשוב ווי דער דיבור פון א מענטשן, איז לויט ווי מ'האט אוועקגעלייגט דעם יסוד אין יראים וואס ער טייטשט אפ, און מיט דעם וואס די תורה דערמאנט עס ווערט דאס דעם ענין ווייזט זיך אויס אויף דעם ענין פון ביטול דערפאר פסק'נט מען אז יעדער עבודה זרה וואס שטייט אין תורה מעג מען דאס דערמאנען נאך דעם וואס איז שוין בטל געווארן אין די תורה די תורה זאגט עס אויף צו מבטל זיין דערפאר זאגט עס דער איד אויף צו מבטל זיין איז אין אות ה' וועט מען פארשטיין וואס די בעל התוס' ענטפערן אויף איז זייער פארשטאנדיג וואס די בעל התוס' זאגן אז דער איסור הזכרת שם עבודה זרה איז דווקא לאדם אבל לא לקדוש ברוך הוא ווי קען עס זיין דער רבי מסביר זיין

ביי מענטשן קען זיין אז ער דערמאנט עבודה זרה בפרט אז ער זאגט אים טרעפן לעבן דעם מאכט דאך עס פאר א חשיבות, ביי דעם אייבערשטן איז נישט שייך דער ענין, דער רבי טוט עס מסביר זיין פשוט געשמאק וואס דאס מיינט ביים אייבערשטן איז דאס נישט שייך, דער רבי זאגט אין קלארע ווערטער, מצד הקדוש ברוך הוא איז נישטא קיין ארט חס ושלום פאר דעם טעות אז וואס אז ער זאל מאכן אז ער דערמאנט עבודה זרה צו עס מאכן חשוב, ואדרבה דער תוכן פון דעם וואס דער אויבערשטער אלוקים אמת זאגט דעם שם עבודה זרה, אדער עס שטייט אין תורת אמת, דערמיט גופא ווערט די עבודה זרה נתבטל. פארוואס? ווייל דיבור וגילוי האמת איז מבטל ושולל אפילו א קא סלקא דעתך פון דעם שקר פון דער עבודה זרה. איז אז א מענטש דערמאנט עס איז דא א פראבלעם איך קען מיינען אז ער דערמאנט עס פאר חשיבות בפרט אז ער דערמאנט עס און ער זאגט א צווייטן טרעפן איבער דעם פלאץ האב איך מער טעם אדער וועגן חשיבות ווען דער אייבערשטער דערמאנט עס אין די תורה נישטא קיין חשש אויף א עניין אז א קא סלקא דעתך אז ער קומט אונז דערציילן אז דער עבודה זרה איז עפעס א וויכטיגע זאך פונקט פארקערט צו מבטל און שולל יעדן קא סלקא דעתך אז דער עבודה זרה איז עפעס

יא, זיי איז באטל געווארן באל די באל צוויי. מיט דעם וואס דער רעבשט גייסן דארטן רוען, האט עס געמיס באטל. אבער דאס האט געבויט נישט קיין לשון נקיה. דאך פארט א באל צוויי, דאך פארט א וואו די זאל. נאר ווייל דער מיד גוף ווערט נישט גאלע ווען איז באטל א שקר פון באל צוויי. דער פאר דער רעבשט גייסן דארטן זיין געשמאק, מבהיל'דיג, מיט דעם וואס די תורה ווייזט אונז אן אז דער אייבערשטער ניצט דעם לשון, איר זאלט מיר, ווי דא קען מען דאך זיכער נישט טרעפן לעבן דעם עבודה זרה, דא זאגט דער אייבערשטער איר זאלט רוען לעבן די עבודה זרה, פארוואס דווקא דא? געשמאק, זייער פארשטאנדיג, נאר ווייל דערמיט גופא ווערט נתגלה ונתבטל דער שקר פון בעל צפון, אבער. לא, באווייז אז מיט דעם וואס די תורה דערמאנט עס, דער אייבישטער איז אמת און תורה איז אמת, און ס'ווערט דארט דערמאנט, ווערט עס דערמאנט אויף א אופן פון ביטול קאמפליטלי, ביטול לגמרי, וואס זעה איך אויס? דער רבי, ממילא ווערט מתבטל אויך דאס וואס דער שקר פון עבודה זרה האט פריער מטעה געווען אין וועלט, דערפאר האט דער אייבישטער געהייסן דארטן רוען. דער רבי זאגט אין הערה איין און פֿערציק, ברענגט ער עס ארויס אין קלארע ווערטער, געשמאק.

די מצרים זענען נאכגעלאפן די אידן מיט א מאל קומען זיי זיי זעען א בעל צפון שטייט דארטן דער אייבישטער האט געהייסן זאלן רוען לעבן דעם וואס הייבן זיי אן צו זאגן דער אייבישטער האט עס געמאכט להטעותן זיי מיינען אז האבן געזען די מצרים אז די אלע אלילים זייערע זענען געווארן געשטראפט אזוי שטייט דארטן יא דער אייבישטער האט געברענגט שטראף אין זייערע געטערס אין זייער וואס האבן געדינט די געטערס אויך מיט א מאל זעען זיי בעל צפון שטייט האבן זיי געהאלטן אז די אידן גייען יא דערטרונקען ווערן. ממילא ברענגט רשי דעם פסוק כדי להטעותן, א פסוק אין איוב, א פסוק אין איוב דאכט זיך, משגיא לגויים ויאבדם, פסוק אין איוב, משגיא לגויים ויאבדם, דער אייבערשטער האט זיי געמאכט, האט זיי געמאכט זאלן מיינען אז זייער עבודה זרה איז נאך וויכטיג עפעס, אבער למעשה איז דאס גארנישט, ס'האט גארנישט געהאלפן דאס, ס'קומט אויס אז דאס וואס דער אייבערשטער האט געהייסן רוען לעבן בעל צפון, האט ער דאך גענוצט דעם לשון, אז מען זאל עס נוצן אלס א מראה מקום, אזוי ווי א איד טאר נישט זאגן א צווייטן זאלסט מיר ווארטן לעבן די און די עבודה זרה, דא האט עס דער אייבישטער געזאגט, מיט דעם האט ער עס גאר מבטל געווען אינגאנצן. איז די זעלבע זאך וואס איז ביים אייבערשטן, על דרך זה איז עס ביי א אידן, ווען ער דערמאנט א שם עבודה זרה, וועלכע עבודה זרה? דווקא עבודה זרה הכתובה בתורה, אין דעם אופן ווי זי איז, ווי זי איז, אין דעם אופן ווי זי איז כתובה בתורה, וואס איז דען דער אופן ווי ס'איז כתובה בתורה ווען די תורה דערציילט מיר וועגן בעל צפון ויחנו לפני בעל צפון מיינט עס דער אייבערשטער וויל עס מבטל זיין ער גייט זיי נאך מאכן א טעות אין דעם איז ער דערמיט מזכיר און מדגיש דעם ביטל פון דער עבודה זרה איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס מיינט אז עבודה זרה כתובה בתורה ווערט עס געזאגט אויף דעם מבטל זיין דערפאר מעג א איד עס אויך אויך זאגן דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 41 אז א איד ווען ער זאגט א עבודה זרה וואס עס שטייט שוין אין תורה זאגט ער עס אין דעם אופן ווי עס שטייט אין תורה אדרבה היינו ס'ווערט מודגש אין דעם וואס ער זאגט ווען ער דערמאנט עפעס עבודה זרה ווערט עס אלס א ענין וואס עס שטייט אין תורה מה שאין כן חס ושלום צו זאגן עבודה זרה, ווען ער וויל זאגן עבודה זרה סתם אזוי, אדער ער וויל זאגן עבודה זרה, ער זאל אים דארטן טרעפן, איז חס ושלום טאר מען דאס נישט, אבער ער געבט א ממשות אין דעם, יעמאלט איז דאס אסור אפילו עס שטייט אין תורה. איז דא דא א זייער א געשמאקע חילוק, אז ער וויל דערמאנען עבודה זרה פון בעל צפון, ווייל ער לערנט דאס אין חומש, איז אין חומש דאס מבטל און דער איד איז דאס אויך מבטל. מה שאין כן צו זאגן אויף עבודה זרה אז ער זאל אים טרעפן דארטן, דארט איז נישט שייך ווייל דארט קומט אויס אז ער מאכט עס יא חשוב. דערמיט קען מען מסביר זיין וואס די גמרא דערציילט א סיפור, גמרא אין סנהדרין דערציילט א סיפור וועגן אן אמורא וואס האט דערמאנט א שם עבודה זרה, איינער פון די אמוראים האט דערמאנט א שם פון עבודה זרה און האט דערביי מסביר געווען אז ער האט דאס געמעגט טון ווייל עס איז כתוב בתורה. איינער פון די אמוראים האט דערמאנט א מעשה, ער האט דערמאנט אין תורה א נאמען פון עבודה זרה און ער האט געזאגט אז איך מעג עס דערמאנען ווייל עס שטייט אין תורה. לכאורה צוליב וואס דערמאנען א שם עבודה זרה אפילו ווען ער מעג דאס אויב ס'איז אין דעם נישטא קיין תועלת ותכלית פאר וואס דארפסט דאס דערמאנען אויב דו זאגסט ווייל ס'שטייט אין תורה דערמאן איך דעם ענין פון פון בעל צפון פארשטייט מען האט געזאגט אז מען מעג אבער פאר וואס מען מעג דאס זיכער דערמאנען ווייל דו ביסט דאס מבטל אבער אויף וואס דער רבי גיט א געשמאקע הסברה וואס דאס איז פארוואס דער אמורא האט דאס געזאגט די הסברה בזה איז כנל דער אמורא וואס כל עניינו איז תורה האט געזען א מצב בעולם האט געפונען ווי די גמרא דער לשון די גמרא בקעה מצא האט געפונען עפעס א פלאץ וואס ער קען דארט מאכן א גדר ארום דעם האט געטראפן א מצב בעולם דער רבי זאגט די זעלבע זאך אויכעט וואס זענען געקומען צו בעל צפון אבן האט נאר האט אים געהייסן דארטן שטיין צו מטעה זיין די מצרים דערפאר האט מען זיך געדארפט דערמאנען אז די מצרים זאל מיינען אז ער שטייט נאך און ער זאל ווערן בטל איז דער אמורא וואס כל ענינו איז תורה האט געזען אזא סארט מצב ווי ס'שטייט אין די תורה וועגן בעל צפון און דער רבי לייגט צו אז ער האט געזען א מצב בעולם וואס מיינט בעולם דער רבי זאגט על דרך זייער געשמאק אין הערה 43 פאר פורים דארף זיין דער ענין פון זכירת עמלק, אויף וואס דארף זיין דער ענין פון זכור את אשר עשה לך עמלק? אויף מחה תמחה זכר עמלק, דער גאנצער ענין פון זכור איז אויף מחה תמחה, זעלבע זאך איז דא אויכעט, דער תנא וואס האט געזען דעם מצב ווי ס'איז געווען ביי בעל צפון, און ער האט געזען דעם מצב בעולם ווען ס'איז געווען ביים ענין פון פורים, וואס זאגט ער? און ממילא בקעה מצא האט געפונען א פלאץ וואס מ'דארף האבן א ביטול פון עבודה זרה, האט ער עס דערמאנט. וואס פאדערט ביטול פון דער עבודה זרה, איז עס נישט נאר א היתר מותר להזכיר, נאר עס פאראן א תועלת וצורך אין דעם. פארשטייט זיך אז מען קען זיך נישט גלייכן צו אן אמורא מיט דעם, אבער דער אמורא האט עס געטאן אויף א אופן, ווייל ער האט דערמאנט די עבודה זרה אויף וואס צו מבטל זיין. מען האט אים געפרעגט וואס דערמאנסט דאס, האט ער געענטפערט אז ער האט געמעגט עס טון ווייל עס איז כתוב בתורה. וואס האט ער געמיינט? אז ער זאגט עס אויף צו עס מבטל זיין. וואס איז פאראן א תועלת וצורך אין דעם זיין דערמאנען די עבודה זרה איז ווי די אזכרה פון תורה ממש ווי די אזכרה פון תורה ביטל עבודה זרה כנזכר לעיל און דער רבי לייגט צו אין הערה 45 פשוט געשמאק ווי דער רבי איז מסביר וואס שטייט אין די גמרא בפרט שהשם עבודה זרה שהזכיר דער אמורא די עבודה זרה וואס ער האט דערמאנט הוא על שם הכתוב כרע בל קורס בל כרע בל קורס נבו שבזה שב לצחוק על הפסילים דער רד"ק און די מצודות דוד אין ישעיה וואס ברענגט זיך דער פסוק וואס מ'האט ערשט געזאגט דאס איז דער פסוק וואס ער האט געזאגט וואס האט ער געטון ס'איז געווען אויף לצחוק על הפסילים און קומען דאס מען ווארט אות ו' יעצט וועט מען קומען צוריק און פארשטיין פשוט געשמאק וואס איז די מעשה וואס מ'האט א נאמען געגעבן די תורה א פרשה א נאמען מיט דעם נאמען פון בלק אות ו' יש לומר אז על דרך זה איז אויך וואס מען רופט אן די סדרה בלק אף על פי אז דלא מסקינן בשמייהו טאר דאך נישט געבן א נאמען פון א רשע ווי קומט עס אז מען גיבט א נאמען די פרשה בלק כשם ווי דאס וואס תורה דערציילט וועגן בלק, איז דאס כדי צו ארויסברענגען ווי עס איז צעשטערט געווארן מחשבתו הרעה. און וואס דערציילט אונז די תורה די מעשה מיט בלק? אז ער איז געווען דער גרעסטער שונא, און ער האט געברענגט בלעם'ען ער זאל שעלטן די אידן, און זיין מחשבה איז צעשטערט געווארן, וואס ער האט געזאגט לכה נא ארה לי את העם הזה, אולי אוכל נכה בו וגומר, פשוט כפשוטו חס ושלום אומברענגען עם ישראל. און דערפאר איז דאס נישט קיין סתירה צו שם רשעים ירקב. ווייל אדרבה, קוקן ווי דער יסוד האט אוועקגעלייגט ביז יעצט וועגן די עבודה זרה מיט אלע אנדערע זאכן, אזא דערמאנונג איז נאך מוסיף אין דעם גנאי ורקב פון דעם שם הרשע. וואס מיינט דאס? מיט דעם וואס די תורה דערציילט אונז, רופט עס דעם נאמען פון בלק, דערציילט עס אונז וואס ער האט געוואלט, און וואס איז געווארן פון אים, עס איז געווארן אינגאנצן צעשטערט, און עס איז גארנישט מיט נישט, ממילא איז דאס דער גרעסטער, איז דאס נישט קיין סתירה צו שם רשעים ירקב, פארקערט, מיט דעם וואס איך דערמאן אים, מאך איך אים מער פארשעמט, איך מאך אים מער פארפוילט. על דרך זה אויך בנוגע דער קריאת שם הסדרה מיטן נאמען בלק, ווען אידן נוצן דעם שם בלק אלס דעם נאמען פון א סדרה בתורה, מיינען זיי דאך בלק ווי תורה רעדט וועגן אים, ווי רעדט תורה וועגן אים? וועגן דעם גרעסטן גנאי און דער גרעסטער רקב. מיינען זיי דאך בלק ווי תורה רעדט ווי געזאגט פריער וועגן עבודה זרה וואס ווערט דערמאנט אין די תורה איז זי דערמאנט עס אויף די זעלבע זאך אויף א ענין פון ביטל זעלבע זאך איז דאך די תורה רעדט וועגן אים ווי רעדט די תורה וועגן אים וואס דאס איז א זיכרון נישט לשם זיכרון נאר פארקערט וואס קומט ארויסברענגען דעם גנאי פון בלק על דרך פון הערה 48 על דרך ווי ס'איז נתבאר געווארן אין לקוטי שיחות חלק י"ד אז זכור את אשר עשה לך עמלק איז נישט קיין סתירה צו תמחה זכר עמלק, פארוואס זאגסט מיר זכור, וואס זאל איך געדענקען עמלק'ן? זאגט דער רבי דארט אין די שיחה אז דער זכור איז נישט קיין סתירה, פארוואס? כי ענינה זכירה לשם מחיית זכרו, דערפאר איך רוף עס אן בלק, פארוואס איך רוף עס בלק? אויף צו מבטל זיין, אויף צו מגנה זיין, צו מאכן א גנאי, און צו מאכן זיין נאמען מער פארפוילט.

מ'האט געלערנט ביז יעצט אז אזוי ווי עבודה זרה ווערט בטל מיט דעם וואס דער אייבערשטער געזאגט אז מען זאל רוען פאר בעל צפון אדער אז ס'ווערט דערמאנט אין תורה אדער דער אייבערשטער זאגט עס ווערט עס בטל אז די זעלבע זאך א איד אויכעט און ווי מען האט געלערנט אז ס'ווערט בטל דער רבי וועט מחדש זיין דא אז ביי בלק איז נאך דא א גרעסערע חידוש ווי ביי די אלע זאכן נישט נאר וואס איז בטל געווארן דער ענין פון בלק, נישט נאר ס'איז א גנאי, און ס'איז רקב, און ס'איז נישט דער, ס'איז נישטא דער פראבלעם פון נישט דערמאנען זיין נאמען, לא מסקינן בשמייהו, נאר ס'איז אסאך טיפער, וואס איז דא געווארן? ס'האט זיך איבערגעדרייט דער, בלק האט זיך איבערגעדרייט אינגאנצן פארקערט. ס'קען אמאל ווערן בטל, פיין, די עבודה זרה איז בטל געווארן, ער דערמאנט די עבודה זרה, זאגן אז ס'איז גארנישט מיט נישט, אבער א תועלת קומט גארנישט ארויס פון דעם אין חיוב, דא איז ארויסגעקומען א ענין פון חיוב, ער האט געברענגט בלעם'ען אלס א שונא ישראל צו שעלטן און ברענגען דעם היפך, וואס איז געווארן? ס'האט געקענט זיין נאך, ער האט נישט געקענט שעלטן, ניין, ער האט ארויסגעברענגט די גרעסטע ברכות וואס ס'קען זיין, דאס איז די גרעסטע רקב פאר פאר בלק'ן אז מען דערמאנט אים אין די תורה. וועלן מיר זען געשמאק אינעווייניג ביי בלק געפינט מען אז נישט בלויז מחשבתו הרעה צושטערט געווארן על דרך דעם ענין פון ביטול עבודה זרה נאר נאך מער זיין דינגען בלעם'ען האט געבראכט א הוספה צו אידן נישט אז ס'איז בטל געווארן דאס האט געברענגט א הוספה אז אידן זאלן געבענטש ווערן מיט ברכות נעלות ביותר

דער רבי לייגט צו אין הערה 50 לכאורה יעדע זאך וואס איז דא אויף די וועלט דאך עס לעבט דאך עס פון חיות אלוקי איז דאך אין אין עבודה זרה איז דאך אויכעט דא א חיות אלוקי ס'איז זייער מצומצם זייער מצומצם אבער ס'איז דאך דא א חיות זאגט דער רבי אז מ'דארף דאס אין גאנצן מבטל זיין פאר וואס אין הערה 50 כי גם הניצוצות קדושה המלובשים בג' קליפות הטמאות אין עבודה זרה הן בתכלית ההעלם ס'איז אזוי פארטונקלט דער ניצוץ קדושה וואס איז דא דארטן, אז ס'איז בתכלית ההעלם, עד שנחשך אורם, זייער ליכט איז אינגאנצן טונקל, ווי דער רבי רש"ב אין המשך פון תרע"ב, און אין המשך פון תר"ע זאגט דאס, און ער לייגט צו, על דרך חתיכה נעשה נבילה, די חתיכה לעבט פון אלוקות, אנישט קען עס נישט זיין, דעסטוועגן ווערט עס אנגערופן, חתיכה נעשה נבילה, דערפאר ווען ס'קומט צו עבודה זרה, ביטול לגמרי. מה שאין כן ביי בלק איז געווען פונקט פארקערט, מה שאין כן מעשה בלק האט זיין רישעות, זיין שנאה צו אידן, וואס דערפאר האט ער געדונגען בלעם'ען אויף לכה נא ארה לי, אולי אוכל, ער וויל פטור ווערן פון אידן, אוכל נכה בו, אויף לכה נא ארה לי געבראכט א סיוע והוספה. דער רבי זאגט די זעלבע זאך איז אויכעט, ווי מען זעט עס אין הערה איין און פופציג, ביי דער ביי דער ווען ס'איז געווען די מעשה מיט אליהו הנביא מיט מיט די מיט די נביאי הבעל, וואס דער שור וואס די נביאי הבעל האבן מקריב געווען, האט מבטל געווען די עבודת הבעל, נישט נאר ס'האט מבטל געווען די עבודת הבעל, דארטן געווען נאך א זאך, אז די אלע עובדי הבעל האבן געשריגן צוויי מאל, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. די זעלבע זאך דא אויכעט, אז דאס וואס בלק האט געברענגט בלעמען צו שעלטן צו פטור ווערן פון די אידן האט געבראכט א סיוע והוספה וואס איז געווען די סיוע והוספה צו אידן אין ברכות נעלות ביותר דער רבי לייגט צו אין הערה 52 בלק קומט דאך אויס אלעמאל אין די צייטן פון גימל תמוז און י"ב תמוז זאגט דער רבי וועגן דעם ענין פון דעם נס פון גימל און י"ב תמוז זעט מען אז נישט נאר עס איז געקומען איינער האט איינגעזעצט דעם רעבן פריערדיקן רעבן האבן געפסק'נט צו הרג'ענען און דערנאכדעם געקומען א צווייטער האט דאס מבטל געווען די זעלבע וואס האבן אים איינגעזעצט די זעלבע האבן מבטל געווען און זעלבע האבן ארויסגעלאזט דער לשון פון רעבן איז שגם המנגדים גופא ועל ידי התוקף שלהם זייער תוקף איז געבליבן זיי האבן געקענט טון וואס זיי ווילן מיט אים הוכרחו לסייע בהשחרור והגאולה, זיי האבן געמוזט העלפן און ארויסלאזן דעם רעבן, און דאס איז אויך וואס מען רופט אן די סדרה בלק, ווייל דורך אים און זיין דינגען בלעם איז ארויסגעקומען א יתרון ביי אידן, דער רבי האט געזאגט אין דעם לעצטן סעיף, סעיף ז', אז ס'איז א טיפערער ענין אין דעם, מען זעט א געוואלדיגן טיפערער ענין אין דעם ענין פון בלק, יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס דער נאמען פון די פרשה איז בלק. ממילא איז שוין פארשטאנדיג ערשט די שאלה פארוואס מ'האט געגעבן דעם נאמען בלק, און אויכעט אז דורך דעם ענין פון בלק איז דאך ארויסגעקומען דער גאנצער ענין פון די ברכות, דערפאר ווערט אנגערופן די פרשה נישט נישט וירא וירא נישט וירא בלק, דווקא בלק, און פון דעם קומט ארויס די גרעסטע מעלות וואס ס'קען זיין. אות ח'. יש לומר אז דאס איז אויך איינער פון די ביאורים וואס נבואת בלעם איז פון די נבואות אין חומש וואס רעדט באופן גלוי וועגן אחרית הימים, און די נבואה וועגן משיח'ן ווערט געבראכט להלכה אין רמב"ם, כנ"ל סעיף א', איינע פון די ביאורים וואס נבואת בלעם איז דאך איינע פון די נבואות וואס ס'דא אין חומש אין פרשת אין ויחי, איז דא דארטן די פון פון יעקבן, ווייל איינע פון די עניינים עיקריים וואס וועלן זיך אויפטון באחרית הימים איז דאס וואס אלע אומות העולם וועלן נתתקן ווערן אין אן אופן, אז אנשטאט צו נוצן זייער תוקף אויף שולט זיין אויף אידן, דערפאר ווערט דאס דערמאנט אין נבואה פון בלעם, און ס'האט א געשמאק צו דעם ענין פון אחרית הימים, ס'ווערט א הלכה אין רמב"ם די נבואה פון פון בלעם, ווי געזאגט פריער, אז דורך דעם בלק און דעם בלעם ווערט איבערגעדרייט, נישט נאר ס'ווערט בטל די עבודה זרה, נישט נאר ס'ווערט בטל די קללות פון בלק וואס האט געוואלט ברענגען אויף די אידן, נאר בלעם האט זיי גאר געבענטשט מיט די גרעסטע ברכות,

בלק איז נישט בטל געווארן אינגאנצן נאר ס'האט זיך נתהפך געווארן ויהפך השם אלוקיך את הקללה לברכה כמו שנאמר דער פסוק אין ישעיה והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך זאלן בלייבן מלכים וואס זאלן זיי טון זאלן וואקסן זאלן זאלן אויפוואקסן אונזערע קינדער זאלן העלפן וואקסן די קינדער זאלן זאגן מיט זיי מודה אני זאלן זיי לערנען דאך תורה ושרותיהם, און זייערע שרות, און זייגן די קינדער אז די מאמע זאל נישט דארפן זייגן דעם קינד, ס'הייסט זיי זאלן זיך בייטן אינגאנצן, אנשטאט זאלן נוצן דעם תוקף אויף שולט זיין און זיי העלפן אידן. און דעריבער איז דאס געקומען אין נבואת בלעם, דערפאר איז דאס דווקא אין בלעם, צו ווייזן די גרויסקייט וואס דא טוט זיך, וואס האט דעם זעלבן ענין, אז אויך דעם תוקף גופא, זיין כח הנבואה וואס ער האט געוואלט נוצן אויף צו שעלטן די אידן אויף ערגסטע קללות, מיט וועלכן בלק האט געוואלט דורכפירן דעם לכה נא ארה לי וגומר, האט בלעם געמוזט נוצן אויף בענטשן אידן דווקא. דער רבי לייגט צו אין הערה זעקס און פֿופֿציק אז זייער געשמאק דער רמב ם זאגט א אינטערעסאנטן לשון ווען דער רמב ם רעדט וועגן די נבואות וואס שטייט אין די תורה זאגט ער דארט דעם לשון לשון פון רמב ם אף בפרשת בלעם נאמר ושם ניבא האט ער אין נישט נאר האט גערעדט זאכן וואס גאר זיין פארקערט אויף ערשטן אופן נבואה אויף די גרעסטע זאכן וואס זיין באחרית הימים די גרעסטע ברכות פאר אידן דער תועלת וואס איז ארויסגעקומען פון דעם וואס ער האט געוואלט מאכן די אידן דערפאר איז דאס א טייל

אין מה ענה אותו בלעם, דערפאר איז געווען פארשטאנדיג פארוואס דער ענין וואס שטייט דווקא דער ענין פון בלק און נישט בלעם. און די שלימות בזה, וואס וועט זיין די שלימות יעמאלט ווען משיח וועט קומען, וועט זיין ווי דער לשון איז אין ישעיה קאפיטל ס א וועט זיין דער ענין פון ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכורמיכם ואתם כהני השם תקראו וגומר, און דער רבי לייגט צו אין די הערה אז דאס שטייט אין פסוק אין ישעיה ס'עט זיין ועמדו זרים ורעו צאנכם, איר וועט נישט דארפן גיין פאשען די שאף, די פעלקער עלן זיין די אייערע פארמערס, אייערע זעלן זיין די אכרים, זעלן איינזייען, זעלן זיין אייך די וואס זעלן איינפלאנצן וויינטרויבן וכרמיכם, און איר כהני השם תקראו, וואס ס'עט זיין יעמאלט זאגט דער רמבם, זיין שאז יהיו בני ישראל פנויים בתורה ומלאה הארץ דעה, דאס איז דער אויפטו פון דעם. ואתם כהני השם תקראו, וואס איז דער לשון? מלאכתם נעשית על ידי אחרים. דער רבי לייגט צו אין הערה ניין און פופציג, אז קרוב לומר, אז דער לשון וואס עס שטייט מלאכתם נעשית על ידי אחרים, האט מען צוגעלייגט פאר דעם פחד פון דעם צענזור, ס'איז שינוי הביקורת, און דער אמת דארף זיין וצריך להיות אומות העולם, מלאכתם נעשית על ידי אומות העולם, ס'עט זיין א היפך הגמור פון וואס איז יעצט ס'עט ווערן מיט די אומות העולם, נישט זיי ווערן בטל, זיי וועלן ארויסהעלפן די אידן אין אלע זאכן, ווען וועט עס זיין? עס וועט זיין אין דער גאולה, נאכאמאל, כהני השם תקראו מלאכתם נעשית על ידי אחרים, וועט זיין אין דער גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש. און דאס איז משיחה פון שבת פרשת בלק תשכ ד.